זאגט דער חפץ חיים ווייטער, האלט מען שוין דא כלל ג', סעיף ג', וראה עוד את גודל איסור לשון הרע, זאגט דער חפץ חיים, געב א קוק די גרויסע הארבקייט פון לשון הרע, ווייל אפילו טאמער ער רעדט נישט מתוך שנאה, ער מיינט בכלל נישט צו מבזה זיין זיין חבר, דאס מיינט ער האט נישט קיין שום פראבלעם, ער האט גארנישט קיין שווער הארץ אויף זיין חבר, גארנישט קיין שנאה, דאס הייסט ער אין זיין הארץ שפירט ער באמת גארנישט קיין שום שנאה אויף זיין חבר, עס איז איינס. צווייטנס, ער מיינט באמת נישט מגנה צו זיין זיין חבר. רק אמרו דרך שחוק ודרך קלות ראש. וואס דאס איז באמת א אופן וואס וואס עס קען צוקומען צו לשון הרע. מען וויל זיך שפירן גוט, מען וויל מאכן א ווערטל. זאגט דער חפץ חיים, אף על פי כן, כיוון שעל פי אמת דברי גנאי הוא, למעשה די זאך וואס דו זאגסט ארויס איז א זאך פון גנאי אויף יענעם, אסור מן התורה, און ער צייכנט צו דא אין באר מים חיים סעיף ב', סעיף קטן ב', צייכנט ער צו דאס איז געבויט אויף א לשון הרמב"ם, זעט מען פון דעם די געוואלדיגע הארבקייט פון לשון הרע, אז אפילו אויף אזא אופן וואס ס'מיינט באמת גארנישט איז עס א פראבלעם. זאגט די חפץ חיים ווייטער, סעיף ד', אז איסור סיפור לשון הרע, א געוואלדיגע חידוש אפילו טאמער ער זאגט נישט ארויס קלאר פון וועם ער רעדט, אבער ער זאגט א זאך אז פון דעם וואס ער האט געזאגט פארשטייט מען, יעדער איינער וואס הערט עס ווייסט פון וועם ער רעדט, עס איז נאך אלץ בכלל לשון הרע. ויותר מזה, אפילו טאמער דאס וואס ער האט געזאגט איז נישט קיין שום ענין פון גנאי, אבער פון דעם וואס ער האט געזאגט קומט ארויס א שלעכטס און א גנות אויף זיין חבר, און דער וואס האט עס דערציילט ער האט עס אינזין געהאט, איז ווייטער בכלל לשון הרע, און דאס ווערט אנגערופן אין די לשון פון חזל ווערט עס אנגערופן לשון הרע בצנעה. און דער באר מים חיים סעיף קטן ג' זאגט אז דאס איז געבויט אויף א מעשה וואס ווערט דערציילט אין ירושלמי אנפאנג מסכת פאה, ס'שטייט אין ירושלמי דארטן אז ס'איז געווען א חבורה, ס'איז געווען א גרופע, וואס זיי פלעגן יעדן טאג גיין לקיבוץ אנגריא. אנגריא געווענליך מיינט עבודת המלך. פון די רעגירונג זענען זיי געווען מחיוב עס צו טון. און ס'איז געווען דארטן די גרופע, לאמיר זאגן ס'איז געווען א גרופע פון צען מענטשן, איינער פון זיי האט געהייסן בר חובץ. האט זיך געמאכט איין טאג אז ער האט זיך ארויסגעדרייט און נישט געגאנגען מיט זיי. איז באמת די די גארדס, די וועכטערס פון די רעגירונג וואלטן נישט געכאפט אז ער פעלט. איז פארנט פון די וועכטערס האבן זיי אזוי געשמועסט, וואס גייען מיר היינט עסן? האט זיך איינער אנגערופן חובצא, דאס איז א סארט לינזן זאגט ער דא. און וועגן דעם, ווייל ער האט געזאגט דער ווארט חובצא, האבן זיי זיך דערמאנט פון דעם חובץ, האבן זיי געזאגט, אה, לאמיר זען וואו איז דער חובץ, וואו איז ער, ער איז נישט דא דער בר חובץ. קומט אויס דער מענטש מיטן זאגן עפעס וואס ער האט בכלל נישט געזאגט יענעמ'ס נאמען, אבער עס איז ארויסגעקומען א שלעכטס פאר יענעם. זאגט די ירושלמי, ברענגט די חפץ חיים דא, ואמר רבי יוחנן זה אמר לשון הרע בצנעה, דער מענטש וואס האט אזוי גערעדט, ער האט געזאגט לשון הרע בצנעה. זעט מען פון דעם זייער קלאר אז אפילו ער האט נישט דערמאנט יענעמ'ס נאמען, און אפילו ער האט נישט געזאגט א זאך וואס בעצם איז עס א שלעכטס פאר יענעם, ער האט נאר דערמאנט א שם פון א מאכל, און ממילא איז דערמאנט געווארן, די מענטשן וואס האבן עס געהערט האבן זיך דערמאנט יענעמ'ס נאמען, איז ארויסגעקומען אז מען האט אים געגאנגען אפירהאלטן. ממילא איז על אחת כמה וכמה, איינער וואס זאגט ער רעדט טאקע פון יענעם, נאר ער זאגט נישט ארויס קלאר די נאמען. און אזוי ווייטער גייט אן די פראבלעם, און ס'איז אריינגערעכנט די ענין פון לשון הרע בצנעה.